דער חזיר ברוך מרדכי לא דייך אז ער האט נישט געוואלט מודה זיין אז ער האט געטוהן האט ער נאך ארויפגעלייגט אויף אים נאך אן עלילה אז מ'האט געוואלט ארויסנעמען געלט פון זיין משפחה מיט אלעם עניוועי די טיימס האט זיך אריינגעלייגט אין דעם געשעפט און מען האט איבערגעוויזן די גאנצע זאך איז פאלש די אינדייטמענט איז געווען פאלש ס'איז געווען צוויי אינדייטמענטס ארויס דער האט נישט געזעהן דאס יענער האט נישט געזעהן יענץ און.

זיי זאגן אז ער פלעגט נעמען מענטשן און סטראשענען, ער האט רעטייערט אין ניינטין ניינטי ניין, ער איז געווען זעקס און צוואַנציק יאר א דעטעקטיוו, ער האט געסטראשעט מענטשן, ער האט געטוהן כל דבר אסור, ער האט איינגעזעצט פאלשע מענטשן, ער האט ווען מען דערציילט וואס דער צאר האט געטוהן אין רוסלאנד איז א דזשאוק צו כלפי וואס ער האט געטוהן דא ביי טשארלס היינס אין אפיס, יעצט מען האט געשטעלט א פענעל, טשארלס היינס האט געשטעלט א פענעל מען זאל אינוועסטיגעיטן פֿופֿציק קעיסעס, עטליכע זענען שוין ארויסגעקומען אז ס'אלעס געווען ליגנט. די מעשה מיט דעם לייזער פאללאק דער וויזשניצער, מען האט איינגעזעצט די ראנג מענטש, די מעשה מיט יחזקאל שמש, און נאך עפעס גוים, איינס נאכס אנדערע, איך זאג ענק דער אפיס, דאס איז א מוסטער וויאזוי ס'האט אויסגעזען אינדערהיים ביים צאר, אנבעליוועבל. עניוועי, די זעלבע האט מען געטון מיט קעלנער, מען האט אים ממש על לא דבר גערודפט. מ'האט גענומען דעם גרעסטן ארעמאן, דעם גרעסטן געמבלער, דער רשע ברוך מרדכי לעבאוויטש, וואס ער האט געשפילט, ער האט אויסגעשוועמט דאס געלט אין אטלענטיק סיטי, און ער האט אויך געטראגן דארטן בחורים, יא, איך בעט די בחורים, קומטס ארויס, ס'איז אפילו טאמער ער האט ענק גענומען אינטערסטעיט, קומט די עף בי איי אריין, נישטא קיין סטעטשו אוו לימיטעישאן, אבער יעדער האט דאך מורא, ווייל מ'וויל דאך נישט מ'זאל לעבן נאך די פסחים, בקיצור, דער גרעסטער ארעמאן אין שטאט, יעדער האט ביי אים געוואלט נעמען געלט, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, זיי האבן גענומען דעם. נעבעך אן אומשולדיגן בחור וואס ער האט אים קראנק געמאכט, ברוך מרדכי האט אים קראנק געמאכט, נאכדעם וואס ער האט מיט אים געטון כל דבר אסור איז נעבעך אריינגעפאלן אין א האספיטל, בעק ענד פארט זיי האבן אים געטראגן אויף ארץ ישראל, די גאווערמענט ווייסט שוין אלעס וואס דא גייט פאר, און יעצט האט עס די טיימס באשריבן, ס'איז אנבעליוועבל, און מען האט אויסגעברענגט פון א מענטש הונדערטער טויזענטער דאלער פון דעם מיסטער קעלנער, א ר' שלמה אהרן, וואס איז ער נעבעך שולדיג, וואס האט געטאטשט זיין זון, ער איז א פייטער, ער איז פון מיינע חסידים, ער איז פון גדוד נחום. ער וועט פייטן ביזן לעצטן טראפ בלוט. יעצט איז ער געגאנגען זיי האבן גענומען אלן דערשאוויץ, ער האט דאך געוויסט אז דא קומט יעצט ארויס א געפערליכער ארטיקל קעגן די גאנצע זאך און ער פאלט אריין דא אין דעם גאנצן שייגעץ שטיק ווייל ער איז א לאו לייף, ער ווייסט דאס איז א קאמיוניטי וואס דאס איז געבויעט געווארן נאך ווארלד וואר טו ווען מען האט פארלוירן זיבן אכט מיליאן אידן. און מען טרייט צוריק צו שטעלן אידן, עס גייט א היטלער אין די גאס וואס ער הייסט ברוך מרדכי, דאס איז א גילגול פון היטלער אליינס, און ער האט אפגעהארגעט טויזענטער קינדער, און ער גייט אים דיפענדן, און ער האט געזאגט אליינס פאר איינער פון די גרויסע ראשי ישיבות, זאגט ער, דערס א פיו ריזענס, וואן אוו די ריזענס איז א מיליאן דאלערס, וועגן דעם האט ער פארלוירן די מיליאן דאלער וואס ער האט געסוד וועגן זיין שוועגערין וואס מען האט איבער געפארן, ווייל די רבונו של עולם האט אים געגעבן איין מיליאן דאלער, און ער האט געוואלט אז זאל עס האבן כשר, ער האט געוואלט מאכן א טרייפענע מיליאן דאלער האט ער פארלוירן יענץ. ער איז א לאו לייף איך בין יעצט אין טאטש מיט אלע ניוס פעיפערס דארטן ווי ער טיטשט אין סקול אז מען זאל וויסן ער איז נישט קיין לויער ער איז א לייער און ער איז געגאנגען און האט אינטימידעיטעד צוויי פרעמדע מענטשן ער האט גערעדט פון זיי ווילסט פראטעקטן דיין חזיר ברוך מרדכי'ן פירסט אוו אלל קענסט אים נעמען צו דיר אין בעיסמענט זעמער אלע מסכים ער זאל גיין זאל ער דיין אייניקלעך מאלעסטן נאר ווילסט אים פראטעקטן ער האט צוזאמגערעדט אויף אנדערע עסקנים וואס זיי טוען, אה, ער גייט נאך האבן א לאוסוט אויך האפענטליך אם ירצה השם אלן דערשאוויץ גייט ארויסגיין דא ב ב ביז די בזיונות, ער איז באשריבן אין ניו יארק טיימס לרעותו וואס ער טוט דא, קומט זיך אן א מענטש, כווייס נישט פון ווי ער קומט, קומט אריין דא אין ווילימסבורג און אין בארא פארק און ער נעמט א חזיר און זאגט איך וויל דיך ארויסנעמען כאטשיג ער האט באקומען טערטי טו יערס און אבאדעלע הייסט ביי אלע לויערס די קעש מאשין פאר טשארלס היינס אלע רעדן עס אונטער זיין רוקן איינמאל בין איך אין קאורט נעמט זיך שרייען אויפן לויער העי וואטס העפענינג וויט דעט קעיס זאגט ער העי וועיט א מינוט דיס איז פרייוועסי. זאגט ער איי געט פעיד פאר סקרימינג עט פיפל, דיס איז א לאו לייף א טשארלס היינס. אונז קומען ארויס קעגן אבאדעלע, אונז קומען ארויס קעגן די גאנצע שקצה, קומט ער אן פון ווי ער קומט אן, איך ווייס נישט ווי ער טיטשט, דער אלן דערשאוויץ, און ער האט א פאנד פאר פראטעקטינג טשילדרען זאגט ער, און ער קומט און נעמט ארויס א חזיר צוריק אין די גאס, אונז זעמער א צושלאגענע קאמיוניטי, יעדעס יונגל רעפרעזענט אפאר הונדערט טויזענט אידן וואס זענען געהארגעט געווארן, נעמט דער חזיר.

זאלסט אפשטעלן יעדן מענטש און פרעגן ווער איז געווען דער גרעסטער חזיר ביי אונז אין שטאט וועט ער זאגן ברוך מרדכי אדער קאמארנער רבי, ווען איך האב געעפנט מיין האטליין האב איך באקומען הונדערטער קאלס פון בחורים, קענסט איינעם קאמארנער רבין? זאג איך ניין, ווער איז דאס? זאגט ער ברוך מרדכי לעבאוויטש האט מיך יעצט מאלעסטעט אין א קאר. דער מענטש האט געארבעט, איינער זאגט מיר איך האב מיך אריינגעזעצט נאנט געט ער זיך א דריי, איך האב מיך געזעצט אין די בעק געט ער זיך א כאפ אונטערן בעק, אוי איך זוך דארטן עפעס א טעיפ א טעיפ א טעיפ א טעיפ און כאפט אן זיין ערווה. רחמנא לצלן, יעדער ווייסט עס, דער איז נאו דאוט אין עניבאדיס מיינד, אזוי קלאר ווי יעדער ווייסט אז דער ברך משה דער זענטער האט געוואוינט אין ווילימסבורג, אזוי ווייסט מען ברוך מרדכי האט געוואוינט אין בארא פארק און האט מאלעסטעט יעדעס קינד, דער איז נאו דאוט אין עניבאדיס מיינד. קומט אן דער אלן דערשאוויץ און ער גייט אים פראטעקטן, האמיר אונז אים געזאגט, דו ווייסט וואס? אונז גיימיר מיט דיר אויף יעדע גאס און טאמער איינער'ט נישט וויסן ווער דער גרעסטער חזיר דער גרעסטער מאלעסטער איז און וועסט נישט טרעפן כמעט איינער וואס וועט זאגן יא איך ווייס פון א מעשה אדער א קינד אדער א שוואגער אדער א פעטער אדער א קרוב משפחה אדער א קלעסמעיט וואס איז מאלעסטעד געווארן ביי ברוך מרדכי'ן אויב ס'נישט טרעפן מיר אזא זאך קומען מיר אונז פארן דזשאדזש און מיר זאג מיר בפישוט ידיים ורגליים לאז ברוך מרדכי'ן וואקן. דער לאו-לייף קומט אהער דא אלן דערשאוויץ, ער האט געמיינט ער'ט אנדרייען אונז, האבן מיר אנגעדרייט מיטן צייטונג, און איך הער זאגן איך בין נישט הונדערט פראצענט ריספאנסיבל, נאר ער האט אפגעקאלט און ער האט געבעטן ס'זאל נישט אריינגיין, און ער האט זיך אויפגעטון ווייל ס'איז נישט אריין זונטאג, צי מאנטאג האט ער געמיינט ער האט עס אפגעשטעלט, האט ער זיך אויפגעטון ער האט עס אפגעשטעלט. סאו הער איך זאגן. ווייל עניוועי ער'ט צוגעשטעלט ביז מאנטאג ביינאכט, היינט איז עס שוין דא, מאנטאג ביינאכט, מארגן איז ער צו זעהן אין צייטונג מיט א פיקטשער פון ר' שלמה אהרן, און ער איז מסביר ווי מען רודפ'ט אים דאפלט, געטרייט צו פראטעקטן זיין זון, רודפ'ט מען אים פאר דעם, און מען רודפ'ט אים נאך וועגן דעם, ווייל ער איז געגאנגען, קודם האט ער געוואלט גיין צו די רבנים, ער האט געבעטן ברוך מרדכי זאל קומען צו די רבנים, מען קוואוט דארטן ר' יחזקאל גאלד, מען קוואוט דארטן ר' חיים פלאהר, דער בעזעם. מען קוואוט יעדן. נע נע נע נע משה פרידמאן די טעראריסט די לאו לייף די גארנישט וואס די ביסט ווי האסטו דאס צאמגעשטעלט כ'האב געלאכט א גוטס צוויי מענטשן האבן מיר געזאגט אז שניצלער אפערט מיר צוויי הונדערט טויזענט דאלער זיי פרעגן מיך צו ס'איז אמת סאו איך ענפער דאך קיינעם נישט ווייל כ'וויל דאך נישט אויסזען ווי הרב שלמה אהרן קעלנער איך ענפער פאר קיינעם נישט און אזוי פיל האב איך געזאגט איינער איז גראדע זיין שווער'ס א ברודער האב איך געזאגט זאלסט וויסן אין אמת דארף איך יעצט רופן די פאליס אז ער אינטימידעיט'ס נחום און מען זאל איינזעצן מען זאל צונעמען זיין בעיל, נאר אזוי ווי איך ווייס דאך נישט פון ווי דו ווייסט עס, גיי איך נישט סתם אריינזעצן א מענטש פאר גארנישט. זאגט מיר איינער דו ווייסט נישט, משה האט א חשבון, דו ווייסט וואס משה גייט טון? משה גייט זאגן אז שלום שניצלער, אז נחום ראזענבערג האט פון אים געוואלט ארויסנעמען פינף הונדערט טויזנט דאלער צו צוויי הונדערט טויזנט דאלער לאזט ער יעצט ארויס א שם, אן אפער. און נאָכדעם װעט ער זאָגן, אַז זײַן זון האָט מיר אָפּגעגאָסן בליטש, װײַל כ'האָב געװאָלט אַרױסשלעפּן פֿון זײַן טאַטן געלט. זאָג איך אים, איך מוז דיר פֿאַרצײלן אַ מעשׂה, אױב דאָס איז זײער סטרעטעדזשי, אײַ העװ טו טעל יו אַ ביוטיפֿול סטאָרי, יו װיל געט אַ קיק אַוט אָף דיס. רב חײם-מענדל איז געװען אױף אַ חתונה, ער געבדחנט, ער האָט זײער שײן געבדחנט, און דערצײלט דזשאָוקס, שטעלט זיך אױף עפּעס אַ ייִד און זאָגט, אױ, רב חײם-מענדל, דעם דזשאָוק האָב איך שױן געהערט פֿינף יאָר צוריק. נו, נאָכדעם זאָגט ער נאָך אַ דזשאָוק, זאָגט ער, רב חײם-מענדל, דאָס האָב איך געהערט שױן צען יאָר צוריק. און אַזױ איז עס געגאַנגען. חיים מענדל האט געזען ער קען נישט פון אים פטור ווערן, געט ער א פרעג דעם איד, זאגט מיר, כ'הער איר האט יעצט א טאכטער פאר שידוכים, ווי אלט איז זי? זאגט ער צוויי און צוואַנציק, זאגט חיים מענדל, דעם דזשאוק האב איך שוין געהערט פאר צוואַנציק יאר צוריק, ס'איז שוין געווען א דזשאוק פאר צוואַנציק יאר צוריק אז זי איז צוויי און צוואַנציק. די זעלבע אויך, טשארלס היינס גייט שוין זאגן פאר די חברה אויב ער'ט נאך זיין אינעווענדיג אין אפיס. אונז האף מיר אז מען וועט עם ארויסווארפן, נאר אפילו ווען ער וועט זיין אין אפיס וועט ער זאגן משה פרידמאן הער מיך אויס, דעם דזשאוק פון עקסטארשען דאס האב איך שוין געהערט פאר צען יאר צוריק, און דער דזשאוק ארבעט שוין נישט היינט. אה, די גאווערמענט האט יעצט געמאכט א גוטן קרעק דאון אן דעם, די צייטונג האט עס ארויסגעברענגט, און יעצט גייט זיך אנהייבן דער קעיס, זיי גייען אלע שטיין אויפן. סטענד, און איך זאג נאכאמאל די פלא אימער דעם רעבן דעם וויזשניצער רעבן'ס חשובסטער זון איז געווען לעזער וואלף האגער ער האט געטוהן פאר אידן און דער לעזער וואלף זאל זיך אויפשטעלן פאר א גרענד דזשורי טעסטעפייען און זאגן יא אז ר' שלמה אהרן קעלנער האט געוואלט ארויסנעמען געלט און ווען כ'האב עס געזאגט אויפן האטליין אפאר חדשים צוריק האט מען אים אהערגענומען, זאגט ער כ'האב עס געזאגט ווייל כ'האב געוואלט ראטעווען ברוך מרדכי, כ'מיין וואס, ר' שלמה אהרן קעלנער איז א קלענערע צדיק ווי ברוך מרדכי? שלמה אהרן קעלנער האט אמאל געטאטשט בחורים מיט יונגלעך? ברוך מרדכי איז דאך א וועלטס חזיר! און נאכדעם וואס עפעס? כ'מיין דו ביסט בארעכטיגט צו גיין זאגן פאלשע עדות יענעם ראטעווען מיט דעם ראטעווען? אלרייט, ס'וועט נאך אלעס ארויסקומען, יעצט וועט מען נאך אמאל זען די גרעסטע שמוץ משפחה זענען די האגערס. אנגעהויבן מיט סרול האגער המצרי און דאון די ליין, אלע זענען רשעים ארורים לאו לייפס, און דאס גייט עטס זיך שוין אויסלערנען, סא עניוועי ס'איז דא אין טיימס מארגן דינסטאג גייט עס זיין יעדער איינער זאל עס קויפן און טוט זעהן ווי מ'איז מצדיק א צדיק ר' שלמה אהרן וואס האט זיך מוסר נפש געווען אז ער זאל ארויסברענגען וואס דא גייט פאר מיט סעקשועל אביוז. איין זאך בין איך אביסל ברוגז אויפן ארטיקל, ווייל זיי זאגן אז ר' שלמה אהרן איז די טאפ וויסלבלאוער. איך האב אלץ געוויסט אז איך בין די טאפ וויסלבלאוער, יעצט האט עס שלמה אהרן איבערגענומען, אבער דער אמת איז ער איז די טאפ וויסלבלאוער, ווייל ער האט געליטן אזאלכע רדיפות. איך זאג ענק דעם אמת, איך בין מפלא וויאזוי דער מענטש איז געגאנגען פארן אמת מיטן קאפ אין די וואנט, מ'האט אים געאפערט אפאר חדשים צוריק זיבן הונדערט טויזנט דאלער. יעצט איי וועסטו זאגן מה עשיתם, מ'האט דיר עס עניוועי נישט געבן, ממילא, איינער האט מיך אמאל געפרעגט, מ'האט מיר געאפערט א דירה דא, איך זאל צושפארן דעם האטליין, און איך האב עס אפגעזאגט, פרעגט מיך איינער ביסט טאקע אזא שונא בצע, זאג איך ניין, איך ווייס זיי זענען ליגנערס, זיי זאגן נאר זיי האבן נישט געבן. דאס זעלבע האבן זיי געטון מיטן וויקטים פון דעם דאסקאלאוויץ, זיי האבן אים צוגעזאגט גרויסע זאכן, דערווייל הער איך האט ער גארנישט, באט עניוועי, איז דער ר' שלמה אהרן וואלט דאך עס געקענט אויסארבעטן מיט א לויער, ער האט דאך געקענט עס אויסארבעטן, אזוי ווי דער אנדערע וויקטים האט עס אויסגעארבעט, איך הער ער האט באקומען אפאר הונדערט טויזענט דאלער. אבער ס'העלפט גארנישט ווייל די סיוויל לאוסוט מיינט גארנישט אבער ברוך מרדכי גייט נישט צוריק ס'מיינט זאגן אז ער איז מודה ער האט יא געטאטשט עניוועי סאו איז לכאורה וואלט ער דאך געקענט נעמען א לויער און עס אויסארבעטן כ'האב אבער געהאפט און מתפלל געווען ער זאל מיך נישט אראפלאזן ווייל ווען ער ברעכט זיך ווען וואלט די גאנצע מערכה געפארן בעקווארדס ריקווארדס און בעקווארדס סאו איז ער טאקע די שליסל נאכדעם ווען איך האב עס אנגעהויבן און ווען ער וואלט ווען געפאלן

היהודים המה בשונאיהם, ס'איז די טעג וואס ווערן צוריק איבערגעדרייט פון יגון לשמחה, אה ברוך השם ס'איז חודש תמוז, wow תמוז דארף מען דאך זיין ערנסט שבעה עשר בתמוז, אה דער אייבערשטער ווייזט אונז א געוואלדיגן התגלות, ברוך השם מ'האט זיך געשלאגן מיט א געטריישאפט פארן אייבערשטן מ'האט זיך נישט פארקויפט פאר געלט,

וויאזוי דאס הייסט סופערווייזד וואטעווער, מוזן גיין יעדע וואך צום דאקטער, און אז ער וועט איינמאל נישט קומען טראגט מען אים צוריק צום חד גדיא דזבין אבא, עניוועי ס'פארט ברוך השם זייער גוט און פארטיג, איך וועל נאך צוריקקומען מיט א לאנגע דרשה די וואך, אבער דאס איז נאר ס'שפריצט ארויס פון אונז אלע די געוואלדיגע שמחה וואס אונז האמיר זוכה געווען ברוך השם אז דער אייבערשטער איז רב את ריבינו ודן את דינינו ונוקם את נקמתינו ברוך אתה ה' הקל המושיע.